פאראן א חסיד הייסט ער ר' אברהם פרידלאנד, א איד א גרויסער תלמיד חכם, א ראש ישיבה, הגאון ר' אברהם פרידלאנד. דער איד, איך האב געהערט פון אים דעם סיפור, דערציילט ווי אזוי, דערציילט אז ער איז געווען א קינד וואס ער האט געוואוינט אין טאראנטא, זיין טאטע, איך האב אים נישט מער געקענט, איז געווען א איד א ניצול שואה, געקומען פון פוילן, געווען א, ער איז געווען א, מיר זאגן א פשוט'ער איד ווי מען זאגט, און ווי אלע אידן וואס זענען יעמאלט געקומען פון די מלחמה, נאך די מלחמה, וואס האבן מורא געהאט פון די אידישקייט, זענען זיי געווען דערשראקן, און זיי זענען אזוי נתרחק געווארן אין קיום התורה והמצוות. און זייענדיג אין טאראנטא, דער קינד האט געלערנט אין א בית ספר, אין א אידישער בית ספר אבער נישט קיין פרומער בית ספר, און עה, געווען דעמאלט אין טאראנטא איז געווען א איד א חסיד, האט ער געהייסן ר' עקיבא ליפסקער, דער חסיד פלעגט איז מזמן לזמן, פלעגט ער גיין דארטן אין יענעם סקול אין יענעם בית ספר, און ער פלעגט געבן שיעורים פאר די קינדער, וועגן עניינים פון יהדות פון אידישקייט, דערציילן זיי סיפורי התורה וכיוצא בזה. נו, איז איינמאל איז געקומען דער, דער רב, דער איד געקומען רעדן צו די קינדער, און ער האט זיי דערציילט וועגן משה רבינו, דערציילט וועגן משה רבינו, סיפורים וועגן משה רבינו. דערנאך האט ער זיי געזאגט, אז זאל וויסן זיין, אז שטייט אין זויער, אז ס'איז דא משה רבינו בכל דור ודור, אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ביי יעדן דור איז פאראן א משה רבינו. במילא איז היינטיגן דור איז אויך דא. דער משה רבינו שבכל דור ודור, און ער האט זיי געזאגט אז ס'איז דא א איד א צדיק וואס ער וואוינט אין ברוקלין, און ער איז דער משה רבינו פון היינטיגן דור, און ער איז אזוי ווי משה רבינו איז געווען א רועה נאמן, וואס ער טראכט וועגן יעדן אידן, און ער גיבט זיך אפ אויף יעדן אידן ווי מ'געפינט ביי משה רבינו, וואס ער האט נאכגעלאפן די שעפעלעך די ציגעלעך, און ער האט און ער האט אז ס'איז געווען א שעפעלע וואס איז אנטלאפן און משה רבינו האט זיך אפגענומען אליין און געגעבן צו טרינקען די אלע זאכן און געגעבן צו עסן, איז על דרך זה איז אויך דא היינט, יא, וואס דער צדיק. דער רבי גיט זיך אפ פון משה רבינו צו יעדן אידן פון אנשי הדור, און יעדער איינער קען צו אים שרייבן, יעדער איינער קען ביי אים בעטן עצות, בעטן ברכות, און אזוי האט ער זיי גערעדט גערעדט וועגן אמונת צדיקים און אמונת חכמים. איז דערציילט דער דער קינד, רבי אברהם, ער איז געווען א יונגער קינד, אינגאנצן א פערצן פופצן יעריגער אינגל, וואס ער האט דעמאלט געלערנט דארטן אין דעם בית ספר, און ער האט געהערט דעם סיפור, איז ער זייער שטארק נתעורר געווארן, וואס הייסט ס'איז דא א משה רבינו אין היינטיגן דור, און אז מ'קען צו אים שרייבן, און אז ער ענטפערט. האט ער מחליט געווען אז ער מוז שרייבן א בריוו. נו, דער קינד האט זיך אוועקגעזעצט און געטראכט, וואס זאל איך שרייבן, וואס זאל איך בעטן? איז פונקט יעמאלט האט אים פאסירט א מעשה אז ער האט געהאט תפילין וואס מען האט אים געקויפט צו די בר מצוה, און ווי ס'ווייזט, די תפילין זענען דעמאלט נעלם געווארן, פארלארן די תפילין. נו, האט ער מחליט געווען אז ער וועט שרייבן דעם רעבן דעם סיפור. דערציילט, געשרייבן, אז די תפילין וואס ער האט געהאט, און אז די תפילין זענען פארלארן געווארן, און און ער האט געבעטן א ברכה ער זאל קענען געפינען די תפילין, ווי ס'זאל נאר נישט זיין וואס ער האט געבעטן. ער האט געשיקט דעם בריוו און האט פארגעסן פון דעם. אריבערגעגאנגען עטליכע וואכן, זעט ער אין פאסט אנגעקומען א בריוו. ווי ער גיט א קוק אויפן בריוו זעט ער אז דאס איז א בריוו וואס איז געקומען פון סעווען סעווענטי פון ברוקלין ניו יארק פון לובאוויטשער רעבן. ער איז געווען א מורא'דיגע התרגשות און אין זיין יונגע ווי מ'זאגט קינדערישע קאפ זיך איינגעפאלן ס'איז משה רבינו, משה רבינו שיקט מיר א בריוו, באקומען א ענטפער פון משה רבינו, געווען זייער בהתרגשות פון דעם. נו האט גענומען דעם בריוו האט עס געעפנט, יא, און זעט ער דער איז וואס איז געווען דער תוכן פון דעם בריוו, איז אינעם תוכן פון בריוו איז געשטאנען, יא, אז דער רבי שרייבט אים אז ער איז זיך מצטער פון דעם וואס האט אים פאסירט, אז ביי אים נעלם געווארן די תפילין, וויל ער אים זאגן, אזוי שרייבט אים דער רבי. ער זאל וויסן זיין אז אז אין הלכה איז דאך דא א דין אז די תפילין דארפן זיין אייגענע תפילין, געגנב'עטע תפילין, יא, קען זיין א שאלה, יא, און אז אז מ'איז אפשר נישט מקיים די מצוה וכו' וכיוצא בזה, איז במילא יא איז כדאי אז ער זאל מוחל זיין. ער זאל זאגן צו זיך אז ער איז מוחל אויף יעדן, אויף דער וואס האט אפשר צוגענומען די תפילין, אז דאס זאל ווערן, דאס זאל ווערן אייגענע תפילין, דער וואס האט די תפילין און נוצט דאס, זאל ער קענען קונה זיין די תפילין, זאל ווערן זיינע אייגענע תפילין, און ממילא וועט עס אראפנעמען א הלכה, א פראבלעם אין הלכה, און ממילא וועט דאס הייסן אז יענער איז מקיים די מצוה כדבעי למהוי. דערציילט ער אז ער איז מוראדיג נתפעל געווארן פון אט דעם ענטפער, הגם ער איז געווען א קינד וואס האט נאכנישט געוואוסט קיין סך הלכה, נישט געוואוסט די אלע זאכן, אבער ער האט זיך אריינגעטראכט אין דעם, ערשטנס אין דעם עצם ענין וואס אז די לובאוויטשער רבי וואס ער איז א איד וואס ער איז א פארנומענער מענטש און ער איז פארנומען מיט כלל ישראל און ער האט אזויפיל עניינים אויפן קאפ וואס ער דארף פירן אין די גאנצע וועלט, יא זאל נעמען פון זיינע צייט צו ענטפערן א בריוו צו א יונגע קינד וואס געפינט זיך אין טאראנטא וואס ער האט אים קיינמאל נישט געזען, ער ווייסט נישט ווער ער איז, און נישט נאר דאס, אין דעם תוכן פון דער ענטפער, וואס זעט דער לובאוויטשער רבי אין דעם וואס א קינד דערציילט אים אזא סיפור, טראכט ער גלייך ווי אזוי קען דער סיפור העלפן אויף א צווייטן אידן, דאס הייסט אז וויבאלד די תפילין זענען פארלוירן געווארן קען דאך זיין אז איינער וועט עס נעמען, איז אויב ער וועט נישט מוחל זיין קען דאך זיין א פראבלעם אין הלכה בנוגע די הנחת תפילין פון יענעם אידן, טראכט ער גלייך ווי אזוי קען מען מאכן זיכער אז זאל קענען זיין אז זאל נישט ארויסקומען פון דעם קיין ענין בלתי רצוי נאר אדרבה אז דער וואס האט געפינען די תפילין זאל קענען מקיים זיין דעם מצוה. און דער זאך האט ביי אים געמאכט א מוראדיגע התעוררות, און אזוי איז ער אנגעהויבן פון שפעטער פון דעם געקומען לערנען חסידות און לערנען תורה בכלל, און ער איז נתקרב געווארן צו תורה ומצוות, און ער איז שפעטער געגאנגען לערנען אין ישיבה, און ער איז געווארן איינער פון די גרעסטע תלמידי חכמים, גרעסטע חסידים, היינט צו טאג א מוראדיגע ראש ישיבה און א גרויסער משפיע, און א איד וואס ער איז יא וואס האט א מוראדיגע כח און השפעה אין הפצת המעיינות און הפצת היהדות און הפצת התורה אין ארץ ישראל און אין די גאנצע וועלט. וואס דאס איז וואס מען געפינט אין די פרשות וואס מען ליינט אין די וואכן בהשגחה פרטית, איז די פרשות וואס מען לערנט אין די לעצטע פאר וואכן, דאס איז אלץ מער פרשות וואס ס'רעדט ארום בנוגע דעם ענין פון משה רבינו, און מען זעט די מוראדיגע אהבת ישראל, און די מוראדיגע מסירת נפש אויף אהבת ישראל, וואס מען געפינט ביי משה רבינו אין יעדער איינע פון די פרשות, מיר רעדן א ווארט פון פרשת קרח, און אויכעט א ווארט פון פרשת חוקת, יא, בנוגע די אהבת ישראל, די אמת'ע ווי אזוי די איבערגעגעבנקייט און די מסירה ונתינה, יא, און ווי אזוי מען דארף האבן א אמת'ע ליכטיגע קוק, יא, די געוואלדיגע ליבשאפט און אהבת ישראל פון משה רבינו צו יעדער אידן, ווי אזוי דאס איז א הוראה צו יעדן איינער פון אונז ווי אזוי דארף זיין די אמת'ע ליבשאפט און דער אמת'ע ליכטיגע קוק ווי אזוי מען דארף א קוק טון אויף א אידן. איז אז מען גיט א קוק אין פרשת קרח איז דאך דא אן אלטע קשיא וואס מען פרעגט אסאך מפרשים, ווי קומט דאס אז די פרשה ווערט אנגערופן פרשת קרח? אה, קרח איז דאך געווען א רשע, קרח איז דאך געווען א, ער האט דאך געטון א מחלוקת, ולא יהיה כקרח וכעדתו, און די גאנצע פרשה זעט מען דאך די שלילה ווי ביטער און ווי שלעכט ווי דאס איז געווען מיט קרח, ביז ווי רש"י זאגט אז די אלע זאכן וואס איז געווען ביז איצטער האט משה רבינו מצליח געווען קענען מבטל זיין אלע גזירות, בשעת ס'איז געקומען צו גיין צו די מעשה פון קרח איז כשלו, יא, האט עס ויפול על פניו, האט שוין מער נישט געקענט, הייסט דאך דאס אז די חטא פון קרח איז געווען א חטא גדול ביותר. און פון דעסטוועגן די פרשה ווערט אנגערופן פרשת קרח, ס'איז דא אין דעם כמה וכמה ביאורים, און מ'זעט טאקע אז אין די ספרים פון די גדולי, בפרט אין תלמידי הבעל שם טוב, וואס רעדן בנוגע קרח עניינים נפלאים ביותר, אז גראדע קרח איז געווען א אדם גדול, קרח איז געווען א איש קדוש, יא, און זיינע עניינים וואס ער האט, וואס ער האט, וואס זיין, וואס איז געווען ביי אים די מחשבה געקומען גאר פון גאר הויכע מדריגות, נאר ער האט טועה געווען, ווי ס'רעדט זיך אין כמה ספרים וואס איז געווען דער ענין פון קרח, ביז ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תורה אור. אז דער ענין פון אין ליקוטי תורה אז דער ענין פון קרח האט צו טון מיט זיין אז ער איז באמת געווען על דרך לעתיד לבוא ער האט געזען ווי אזוי עס וועט זיין ווען משיח וועט קומען ווייל דעמאלטס די לוויים וועלן זיין העכער פון די כהנים און ער האט שוין געוואלט איצטער פועל זיין אט דעם ענין אז זאל שוין זיין אזוי ווי לעתיד לבוא די מעלה פון שבט לוי. וואס דעמאלט וועט זיין דער ענין פון גבורה, הלכה כבית שמאי, די כמה ענינים וואס ס'רעדט זיך, ס'ברענגט זיך אויכעט אין נאך חסידישע ספרים, די קדושת לוי, אויכעט על דרך זה אז קרח האט געוואלט שוין זאל זיין אין א העכערן אופן, וואס דאס איז אלץ ברענגט זיך אין כמה ספרים די גדלות פון קרח, און פון דעסוועגן, ווי טייטשט מען דאס אפ אין פשוטע ווערטער, וואס איז דאס דער טייטש, וואס זעט מען, ווי קען מען לערנען אין קרח, אין די פרשה פון קרח, דעם ענין חיובי, ווי אזוי מען דארף קוקן, פון דעם נעמט מען די הוראה ווי אזוי מען דארף א קוק טון אויף א אידן. איז דא א מורא'דיגע ביאור פון ליובאוויטשער רבי'ן בנוגע וואס מען זעט אין רש"י אין היינטיגע פרשה, וואס רש י ברענגט אז בשעת משה האט געפירט דעם ויכוח מיט קרח ועדתו וואס זיי האבן געוואלט זיין כהנים ביקשתם גם כהונה, די גאנצע אריכות דארטן וואס איז געווען דער שקלא וטריא דין ודברים צווישן משה רבינו מיט עדת קרח איז דארטן דא א לשון אין רש י, אז משה רבינו בשעת ער האט זיי מסביר געווען ווי געפערליך און ווי ביטער און ווי שלעכט דאס איז וואס זיי ווילן יא מאכן א מחלוקת אנטקעגן אהרן הכהן און בעטן כהונה יא המעט מכם וביקשתם גם כהונה די אלע עניינים איז דארטן דא א לשון אין רש י וואס רש י זאגט אז משה רבינו האט זיי געזאגט יא אז דאס וואס איר ווילט זיין כהנים און מקטיר זיין קטורת גם אני רוצה בכך איך וויל אויכעט און דא פרעגט זיך א מורא'נדיגע קשיא, ווי קומט צו רשי שרייבן אזעלכע ווערטער אז משה רבינו האט געזאגט צו די בני קרח גם אני רוצה בכך? רוצה אין דעם ענין פון מחלוקת, רוצה אין דעם ענין פון א זאך וואס איז היפך הרצון פונעם אייבערשטן, זיין כהנים גדולים, וואס איז דער טייטש וואס משה רבינו רעדט צו זיי אויף אזא מין אופן גם אני רוצה בכך? וואס איז די נקודה אין דעם? נאר דא זעט מען א מורא'נדיגע זאך, און דאס איז דער עומק ווען מען קוקט אויף מיט א ריכטיגע, אז מען זאגט אויף מיט א רעכטע אויג, יא, למעליותא. ווען מען רעדט אין דעם תוכן פנימי פון דעם סיפור פון קרח, איז גראדע אין דעם ענין פאראן א מורא'נדיגע מוסר השכל. וואס משה רבינו האט געזוכט, זייענדיג א אמת'ער רועה ישראל און א אמת'ער אוהב ישראל, איז משה רבינו האט געזוכט וועלכע נקודה למעליותא געפינט זיך דא אינעם קרח. קומען צו גיין א קרח, און קומען צו גיין און פירט איין א מחלוקת, און ער איז מקנא אין משה רבינו, און ער קריגט זיך אויף משה רבינו, און ער קריגט זיך אויף אהרן הכהן, און ער פירט אן א מחלוקת צווישן אידן, און פון דעסטוועגן משה רבינו זעט אין קרח אז דא איז פאראן אין קרח'ן א מורא'נדיגע ענין למעליותא. און וואס איז די למעליותא וואס איז דא אין קרח? דער עצם רצון וואס קרח בעט זיך אויף זיין א כהן. און וואס קרח האט געקומען צו גיין און געטענה'ט כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם הוי' ומדוע תתנשאו על קהל השם איז ווי משה רבינו האט געטייטשט דעם ענין וואס וואס ווי האט משה רבינו געזען אין די טענה אז די עצם טענה איז א טענה חיובית וואס איז די טענה פון משה רבינו משה רבינו די טענה פון קרח אנטשולדיגט די טענה פון קרח איז ער האט געזען אז ס'איז דא א כהן גדול וואס גייט אריין אין בית המקדש און ער איז מקטיר קטורת, ער קומט צו, דערגרייכט צו די העכסטע דרגות אין דביקות, די העכסטע דרגות אין קדושה, אין געטליכקייט, איז במילא בשעת משה רבינו גיבט א קוק אויף קרח און ער זאגט, קומט צו גיין קרח און טענה'ט כי כל העדה כולם קדושים, אלע אידן זענען דאך אויכעט קדושים, אלע אידן האבן דאך קדושה, און ווי רש"י זאגט זענען דאך אלע געשטאנען ביים בארג סיני, און ס'האבן אלע געהערט דעם אנכי הוי' אלקיך, און אין הר סיני איז דאך געווען ווי ס'שטייט אין פסוק ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, דער אייבישטער האט געזאגט צו אידן ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז יעדער איד איז א ממלכת כהנים, ביז ווי דער בעל הטורים זאגט אז יעדער איד איז בדרגת כהן גדול. איז במילא קומט צו גיין קורח, און קורח טענה'ט, כי כל העדה כולם קדושים, אלע אידן האבן דאך א מורא'דיגע קדושה, אלע אידן האבן ביים בארג סיני באקומען דעם אנכי הוי' אלקיך לשון יחיד, פנים אל פנים דיבר ה' עמכם, און ביי יעדן אידן איז געווען דער אתם תהיו לי ממלכת כהנים, איז קען דאך יעדער איד נתעלה ווערן במדרגת כהן גדול. איי, ס'דא נאר איין כהן גדול, און מ'האט בוחר געווען אין אהרן הכהן, יא, אבער קען דאך זיין אז ס'זאל זיין אפשר דער אייבישטער זאל געבן רשות אז זאל זיין נאך כהנים, מ'דארף טאקע נישט מבטל זיין די כהונה פון אהרן הכהן, אבער אפשר קען דאך זיין נאך אידן זאל אויכעט קענען זיין, יעדער איד האט דאך א שייכות צו די קדושה, פארוואס זאל מען נישט געבן רשות אז נאך אידן זאל קענען זיין כהנים? זאגט משה רבינו צו קרח'ן, גם אני רוצה בכך. דער רצון וואס דו האסט איז דער עצם רצון איז א רצון חיובי, אז א איד זאל וועלן זיין א כהן גדול, אז א איד זאל וועלן זיין אין א דרגה פון דביקות אין קדש קדשים און נתעלה ווערן צו די העכסטע דרגות פון קדושה, יא. דאס איז דער עצם ענין, איז א מורא'דיגער ענין, איז א חיובית'דיגער ענין. און ביז ווי דער רמב"ם אליין זאגט דאך אין הלכות שמיטה ויובל, ווי דער רמב"ם זאגט ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ישראל כל איש ואיש אשר נדבה רוחו והבינו מדעו ונתקדש קודש קדשים קען ער ווערן פון שבט לוי אין דעם ענין הקדושה אין דעם ענין פון פון פון דינען דעם אייבערשטן און ער ווערט נתקדש קודש קדשים און דער רמב"ם ברענגט דעם פסוק פון היינטיגע סדרה אני חלקך ונחלתך אז א איד ווערט חלקך ונחלתך פון פון פון דעם אייבערשטן אזוי ווי די לווים און אזוי ווי די כהנים. און דאס איז וואס רשי באווארנט און זאגט, גם אני רוצה בכך, דער עצם רצון, דאס איז א גוטע זאך. דער טעות פון קרח איז, אז אז ויקח, ער האט גענומען און ער האט און ער האט געמאכט פון דעם א שיטה, און ער האט געוואלט בפועל ממש זיך קריגן אויף משה רבינו, דער עצם רצון דארף זיין, דער בפועל ממש דארף מען וויסן זיין אז מען דארף פאלגן משה רבינו, און מען דארף וויסן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, און ווי אזוי מען דארף דאס טון און וואס מען דארף טון. אבער דער עצם רצון, דאס איז א ענין חיובי. און פון די פרשה פון קרח לערנט מען א מורא'דיגע הוראה, ווי אזוי א איד דארף קוקן אויף א צווייטן אידן. אז בשעת דו זעסט א אידן, און אפילו דו זעסט א אידן און ס'קוקט אויס אז דאס איז א קרח איד, דו זעסט א איד וואס לכאורה פירט א מחלוקת, זעסט א איד וואס דו זעסט ביי אים א הנהגה בלתי רצויה, בשעת אבער דו ביסט מעיין אין אים, און דו קוקסט זיך צו צו זיין פנימיות, דארפסטו זען דעם דעם זיין אמת'ער מציאות, אז גם אני רוצה בכך, און זען ארויסלערנען פון דעם, מגלה זיין דעם טוב הנעלם וואס געפינט זיך ביי אים, און דווקא דורך דעם קענסטו אים מהפך זיין. און דאס איז טאקע וואס מען זעט אין דעם המשך הפרשה, ווי משה רבינו אפילו נאך דערויף ווי משה רבינו האט געזען, אפילו נאך דערויף ווי משה רבינו האט געזען אז דא איז פאראן אז דא איז נישט נאר א ענין וואס רוצה בכך די ענין הקדושה, נאר דא איז פאראן א כוונה פון מחלוקת, און ס'איז פאראן דא מחרחרי ריב, און ס'איז פאראן א ענין פון קנאה, אפילו דעמאלט איז געקומען צו גיין משה רבינו צו דעם אייבערשטן, ווי רשי זאגט ווייטער אין א שפעטערדיגן פסוק, און משה רבינו האט געזאגט אז ס'איז דא מער נישט אחד שסרח. דארף מען נישט צוליב דעם די גאנצע מדינה, ווי רשי ברענגט א משל למלך, יא, א מלך וואס איז די סרחה עליו בני מקצת בני המדינה, יא, איז דער מלך קען זיין ער ווייסט נישט ווער איז, יא, דער ווער איז דער וואס איז אנגעפירט די מחלוקת, און דער ווער ס'איז דער וואס האט זיך מער נישט ווי נאכגעשלעפט צו די מחלוקת, אבער דו, אזוי האט געטענה'ט קרח משה רבינו צו דעם אייבערשטן, דו ווייסט דאך ווער איז דער וואס ער איז דער וואס ער איז דער וואס האט אנגעפירט די מחלוקת, און ווער זענען מער נישט וואס סך הכ. וואס בעצם באלאנגען זיי נישט צו דעם, און ממילא זאלסטו מוחל זיין. וואס דא זעהט מען דעם מורא'דיגער גודל העילוי ווי משה רבינו קוקט אויף אידן, און אפילו נאכדעם וואס ער זעהט אז דא איז דא א מחלוקת, און ס'איז דא א מענטשן וואס זיי זענען אינטערעסירט אין פירען א מחלוקת און קנאה וכו', פונדעסטוועגן איז ער מלמד זכות אויף זיי, ער איז מתפלל אויף זיי און ער פרואווט מאכן זיכער וואס ווייניגער יא אז ביז צום סוף זאל בלייבן מער נישט ווי איין און איינציגער און די אלע אנדערע זאל מען זיי מוחל זיין ווייל באמת דאס איז נישט זייער מציאות דאס איז נישט וואס ווייל א איד בעצם איז נישט שייך צו מחלוקת א איד בעצם איז נישט שייך צו קנאה א איד בעצם איז רוצה בכך וואס ער וויל ער וויל מער נישט ווי קדושה און דאס איז די רמז און די הוראה פון דעם וואס די גאנצע פרשה ווערט אנגערופן בשם קרח למעליותא ביז ווי רשי זאגט אין די ערשטע רשי אין די פרשה אז פרשה זו יפה נדרשת במדרש תנחומא, אז אז יפה נדרשת, טאקע ס'איז דא די פרשה ווי אזוי מ'ליינט עס על פי פשוטו של מקרא, אבער אפילו על פי פשוטו של מקרא, וואס רש"י איז דאך א פשוטו של מקרא, איז יפה נדרשת אז מ'לערנט די פרשה, מ'קוקט מיט א. טיפערע קוק, מיט א איידעלערע קוק, דעמאלט זעט מען אין יעדן אידן אפילו אין א קרח זעט מען דעם רצון בכך, דעם פנימיות אז בעצם וויל ער גאר קדושה, ביז מ'איז דאס מגלה און ס'ווערט טאקע דער אמת המציאות זיינער, און דאס איז וואס איז געווען שפעטער די בני קרח, וואס דאס איז וואס מען זאגט אז בני קרח למעשה הרהרו תשובה, וואס די בני קרח זיי האבן זוכה געווען צו מהפך ווערן עכט בגלוי, ווייל דורך דעם הרהרו תשובה און דערפאר איז שפעטער ביי זיי געווארן ווי רש"י דערציילט אין די פרשה, און אין די שפעטערדיגע פרשיות אז שפעטער זענען זיי ארויסגעגאנגען און געהאט קינדער ביז אז ביי זיי איז ארויסגעקומען פון זיי שמואל הנביא, ושמואל בקוראי שמו שמואל הנביא וואס ער איז געווען דער וואס האט מושח געווען שאול המלך און דוד המלך וואס דאס איז דער ראש פון אלע מלכים ביז מלך המשיח. וואס דאס איז א מוראדיגע הוראה וואס מען לערנט ארויס ווי אזוי דארף זיין די אמת'ע ליבשאפט און די אהבת ישראל, און ווי אזוי מען דארף א קוק טאן אויף א אידן, און זען ווי אזוי מען קען אים, דורך דעם וואס מען קוקט אויף אים מיט א גוטע אויג, קען מען אים מאכן ליכטיג און ארויסנעמען אים פון עמק תחת צו עמק רום. אין פרשת חוקת געפינען מיר דעם ענין פון פרה אדומה. און וואס איז די ענין פון פרה אדומה, איז דאך אויכעט וואס מען זעט א מוראדיגע זאך, אז פרה אדומה איז נקראת על שמו של משה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. קומט צו גיין רש"י און זאגט, וואס איז ויקחו אליך? לכאורה פרה אדומה איז דאך געגאנגען צו אלעזר הכהן, דאס האט צוטאן מיט די כהנים, מצותה בסגן, וואס איז ויקחו אליך צו משה רבינו? פארוואס האט מען געברענגט די פרה אדומה צו משה? זאגט רש"י לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר. דאס הייסט אז די פרה אדומה באלאנגט צו משה רבינו. און מען זעט א גאנצער ענין אין דעם אז פרה אדומה איז פארבונדן דווקא מיט משה רבינו. ביז ווי דער מדרש זאגט אויכעט, אז משה רבינו דער אייבישטער האט מיט עם געלערנט אלע דיני טומאה וטהרה, און אויף יעדע טומאה האט דער אייבישטער עם געזאגט גלייך וואס איז זיין טהרה, און בשעת מ'איז געקומען צו טומאת מת, וואס דאס איז פרשת אמור, און דער אייבישטער האט עם נישט געזאגט וואס איז דער ענין פון די טהרה, איז נתכרכמו פניו של משה, משה רבינו איז געווארן מלא צער, נתכרכמו, ס'איז געווארן רויט זיין פנים. יא, פון צער, און האט געשריגן במה תהא כפרתו, במה תהא טהרתו, און ביז מ'איז געקומען, דער אייבישטער האט אים נישט געענטפערט גלייך, ביז מ'איז געקומען צו פרשת פרה אדומה, און דעמאלט האט אים דער אייבישטער געזאגט זו טהרתו. איז וואס איז, יא, און דערנאך שטייט ווייטער לך אני מגלה טעם פרה דווקא צו משה רבינו. וואס איז טאקע דער ענין פון פרה אדומה, פארוואס פרה אדומה איז מען אזויפיל מדגיש אז דאס איז פארבונדן מיט משה רבינו, לך אני מגלה טעם פרה, לעולם היא נקראת על שמך? וואס איז דא דער גודל הענין פון פרה אדומה? און וואס איז ביי משה רבינו געפינט מען אט דעם גרויסן צער וואס דער אייבישטער האט ביי אים געווען ביז נתכרכמו פניו און ערשט דעמאלט האט ער זוכה געווען אז דער אייבישטער זאל אים מגלה זיין דעם ענין? איז מבואר דער ענין אין חסידות אז דער ענין פון פרה אדומה, טומאת מת, איז מרמז אויף דעם ענין ברוחניות, אזוי ווי ס'פאראן דער ענין פון מיתה און חיים בגשמיות איז פאראן דער ענין פון מיתה וחיים ברוחניות, אז ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום, יעדער איד האט דאך א נשמה, און יעדער איד האט אין זיך דעם דביקות, דעם ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, א איד איז צוגעבונדן מיט'ן אייבערשטן, און אז א איד איז צוגעבונדן מיטן אייבערשטן איז ער א לעבעדיגע זאך, ער האט א נשמה, און די נשמה איז חיים, יא, און ממילא איז ער דבקים בהשם אלוקיכם איז ער חיים כולכם היום. בשעת אבער א איד איז פוגם מיט זיין נשמה, ווערט א ענין פון טומאה, און אין דעם איז דא כמה וכמה טומאות, איז דער רוב הטומאות איז אז ס'איז טאקע געווארן א פגם, אבער פונדעסטוועגן איז ער נאך אלץ א לעבעדיגע זאך. קען מען נאך מתקן זיין גרינגערהייט. אבער בשעת ס'איז דא א טומאת מת, דאס הייסט אז ער האט אנגערירט זיך צו א ענין של מיתה, וואס איז היפך החיים, ער איז געקומען צו אזא מצב וואס ער האט זיך אפגעריסן פון, יא, רחמנא ליצלן דורך עבירות, איז ער געווארן אזוי אפגעריסן פונעם אייבערשטן, דורך כריתות ומיתות בית דין און ענינים בלתי רצויים ביז אז ס'איז געווארן ביי אים א ענין פון היפך החיים, טומאת מת, איז ווערט א שאלה, דאך א מת ווי קען מען דאס מטהר זיין? ווי שייך, נאכדעם וואס די נשמה האט זיך אפגעריסן פון דעם גוף, איז דער גוף געבליבן א מת, האט נישט קיין חיות מער, איז ממילא ווי שייך אזא מין זאך במה תהא טהרתו. איז משה רבינו, דאס איז דער גודל אהבת ישראל פון משה רבינו, נתכרכמו פניו של משה, משה רבינו אלס א רועה ישראל, איז משה רבינו ווערט ביי אים א מוראדיגער צער נתכרכמו פניו און שרייט במה תהא טהרתו. אז אפילו א איד וואס ביי אים איז געווען א ענין פון טומאת מת און איז אינגאנצן אפגעריסן פון אלוקות, איז משה רבינו זוכט ווי אזוי מ'קען אים מטהר זיין, און אויף דעם זאגט דער אייבישטער ויקחו אליך. דורך משה רבינו טאקע, און דווקא דורך משה רבינו, קען מען צוקומען צום טהרתו. ווארום משה רבינו איז דאך דער ענין וואס ביי אים, יא, דורך דורך דעם ענין פון משה רבינו וואס ער האט מגלה געווען דעם ענין פון תורה, יא, וואס דארטן איז דער ענין פון אמת'ער עץ החיים וואס משה רבינו האט מגלה געווען, ביז אז משה רבינו אליין ווי די גמרא זאגט אין סוטה משה רבינו לא מת, יא מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש, דאס הייסט אז ביי משה רבינו איז ביי אים געווען דער היפך המיתה, וויבאלד ביי משה רבינו איז געווען דער ענין פון מסירת נפש, וואס זיין גאנצער חיות, יא, איז געווען אין אן אופן אז זיין ג ט, די ענין פון זיין חיי הנשמה מיט חיי הגוף זענען נתאחד געווארן אין גרעסטן אופן, איז דורך ויקחו אליך פרה אדומה איז משה רבינו איז מגלה האט דער אייבישטער מגלה געווען צו משה רבינו לך אני מגלה טעם פרה ווי אזוי מען קען פועל זיין אז אפילו א איד וואס ביי אים איז געווען אז דורכגעפאלן אין די נידעריגסטע עניינים ביז ביי אים איז געווען א ענין פון טומאת מת איז קען מען דורך א מעיין דורך דעם עפר פון פרה אדומה וואס דאס איז דער ענין פון עפר פרה אדומה יא, דער ענין פון, פון, פון שריפה, עפר, עפר פרה אדומה. יא, מצד אחד מיט די מים חיים, מיט איין טראפ פון מים חיים מיט עפר פרה אדומה, יא, ווי ס'מבואר אין חסידות, ווי אזוי דאס איז דער ענין פון, מיט א, מיט א פינטעלע, מיט איין נקודה, יא, מיט איין נקודה פון מים חיים וואס דאס גייט אויף תורה, אין תורה גופא פנימיות התורה, וואס דארטן איז דער אמת'ער ענין פון מים חיים, וואס איז וואס איז נישט שייך דארטן דער ענין איז עץ החיים ווי עס זאגט אין זוהר, און צוזאמענגעמישט מיט עפר דעם ענין הביטול, וואס דאס איז דער מסירת נפש וואס איז דא ביי אידן, איז משה רבינו איז מגלה דעם ענין פון מים חיים אל כלי, און דורך דעם קען מען מטהר זיין אפילו די גרעסטע טומאה, טומאת מת, און ס'ווערט נתהפּך אינגאַנצן, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, און אַ איד ווערט בײַ אים דער ענין פון תחיית המתים. איז אָט דאָ זעט מען ווי אַזוי סײַ פּרשת קרח און סײַ פּרשת חוקת, משה רבינו לערנט אונז ווי אַזוי דאַרף, ווי אַזוי מ'דאַרף, מ'דאַרף קוקן זיי, מ'דאַרף, ווי אַזוי, ווי אַזוי מ'דאַרף, קוקט אָן אויף אַ אידן, און ווי אַזוי מ'דאַרף ליב האָבן אַ אידן. און ווי אזוי מען דארף מייקר זיין א אידן, און אפילו בשעת א איד פילט אז ער געפינט זיך אין שפל המצב, אז ער איז אנגעקומען אין מצב ביז אין די מצב פון היפך החיים רחמנא ליצלן אז ער איז אינגאנצן אפגעריסן פון געטליכקייט, איז חס ושלום טאר מען מיואש ווערן פון א אידן, מען טאר נישט חס ושלום אין קיין מעמד ומצב, נאר אדרבה, נאר מען דארף מגלה זיין דעם פנימיות, יא מען דארף מגלה זיין דעם מים חיים, דעם באר מים חיים ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט, וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן, און דורך דעם קען מען מחי' מתים זיין, מאכן ליכטיג, יא א נשמה, און דורך דעם קען מען, יא קען מען נאך נאך א אידן און נאך א אידן און מאכן ליכטיג, ביז מען וועל זוכה זיין, בקרוב בימינו, אז מען זאל זוכה זיין צו דעם צו דעם אמת, צו דעם פרה אדומה. די פרה העשירית ווי די רמב"ם זאגט יעשה מלך המשיח, און מען זאל זוכה זיין אז וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם גלוליכם אטהר אתכם, און ס'וועט זיין די גילוי פון לעתיד לבוא, וואס דעמאלט וועלן אלע אידן ווי מען זאגט פריערט אז ס'זאל זיין טאקע אלע אידן וועלן זיין בדרגת כהנים גדולים, און מען וועט קענען טאקע אלע זיין צוזאמען אינעם בית המקדש השלישי בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.